אז די קרבנות וואס מ'האט געדארפט מקרב זיין בשבועות און אויב מ'האט נישט געבראכט די שלמי שמחה האט מען נישט געבראכט אט דאס בשבועות קען מען דאס ס'איז דא תשלומין כל שבעה ביז י"ב סיוון איז דאך אין פשטות איז אפילו אז מ'ברענגט די זעלבע איז דאך די זעלבע קרבנות וואס מ'ברענגט בימי התשלומין וואס איז מען משלים די זעלבע קרבנות וואס מ'האט געדארפט מקרב זיין שבועות אבער אף על פי כן איז דא א חילוק פון מצד דערויף גופא. וואס דער זמן אויף דערויף איז דאס אין יום השבועות, וואס יעמאלט האט דער אייבערשטער געזאגט מלכתחילה קובע געווען דעם זמן אויף די קרבנות, און יעמאלט איז דאך דא א סיוע מיוחד, מה שאין כן אז קומט עס צו. מה שאין כן אז ס'קומט דאס אין די ימים שאחרי שבועות איז דאך יעמאלטס נישט דער זמן אויף דערויף מלכתחילה האט ער אויך ניט אט דעם סיוע אט דעם סיוע פון יום טוב איז בשעת אז מ'טוט עס נאך שבועות איז וויבאלד אז דא איז דאך ניטא אט דער סיוע דארף דאך זיין א גרעסערע עבודה ביתר שאת וביתר עוז על דרך ווי ער זאגט אין אגרת התשובה בנוגע דארט נאר עס איז וועגן עבירות אפילו דא איז בנוגע חסרון זאגט ער דאך אבער אין אגרת התשובה אז אויב מ'האט פארפעלט דאס וואס מ'האט געדארפט טאן אין זמן דארף זיין יקרא ב' דפים יקרא ב' פרקים על דרך זה אז מ'האט נישט געטאן די קרבנות וואס דער זמן איז דאך געווען אויף דערויף שבועות, איז אז מ'טוט עס שפעטער דארף זיין ביתר שאת, איז אף על פי אז בנוגע לקרבנות גופא בגשמיות איז דאך נישט שייך איז עס לכאורה מערער דאך די זעלבע קרבנות, אבער אין די עבודה הרוחנית שבזה וואס ס'שטייט דאך אין מפרשים בנוגע צו אדם כי יקריב מכם, אז וואס דער ענין פון דעם קרבן אז דער מענטש האט געדארפט וויסן אז לעולם איז ער דארף זיין דער קרבן אדם כי יקריב מכם, נאר מען בייט עס אום אויף מן הבקר ומן הצאן, און בנוגע דעם ענין איז אין דערויף דאך שייכות חילוקי דרגות אין דערויף איז וויבאלד אז מען האט עס נישט געטאן בשבועות מען טוט עס שפעטער ס'דארף זיין ביתר שאת אין אופן פון כפליים לתושיה וואס וואס מיט דעם מובן אויכעט איצטער וואס בנוגע דער ענין פון קרבנות כפשוטם דאך נישטא איצטער איז דא נאר די עבודה רוחנית. פון שבועות איז אויך אין די אלע עניינים פון עבודה רוחנית וואס ווערט פארבונדן מיט שבועות דארף דאס אויכעט זיין אין א ענין פון תשלומים, אין א ענין פון תשלומים וואס מען דארף משלים זיין נאך מערער אין אן אופן פון כפליים לתושיה נאך מערער ווי מען וואלט דאס געטון בשבועות, וואס אין דערויף קומט נאך צו דער סיוע בשעת אז קלייבן זיך צוזאמען איז דאך אכל בי עשרה שכינתא שריא און בפרט אסאך אידן וואס דער עצם ענין וואס מען קלייבט זיך צוזאמען איז דא איז דאך אויכעט דא גיט עס א כח א נתינת כח אויף צו פעילן די השלמה פון די אלע ענינים כידוע די ווארט פון מיטעלן רבי'ן אז בשעת קומען זיך צוזאמען צוויי אידן צוזאמען איז יעמאלט די עבודה גרינגער ווארום ס'איז צוויי נפש האלוקית אויף איין נפש הבהמית וואס דא איז דאך אויכעט דאס פארבונדן מיט דעם היינטיגן פרק אין אבות. וואס שטייט קנה לך חבר, אז אויף ווי ווייט איז נוגע דער ענין פון א חבר, ביזל עס דארף זיין קנה לך אויף לאזן זיך קאסטן אויף דערויף, ביזל אז מען קריגט א חבר, ווארום דורך דעם האט מען צוויי נפש אלוקית אויף איין נפש הבהמית. איז דאס גיט א סיוע אין דעם ענין פון די השלמה אויף משלים זיין. און מען מיינט ניט סתם אזוי משלים זיין אויף יוצא וועגן, נאר טאן דאס אין אופן כאילו ווי מען האט געדארפט, פונקט ווי מען האט געדארפט טאן מלכתחילה, נישט משלים זיין סתם אין א דיעבד'דיגן אופן, און דערויף גופא נאך מערער, ווי געזאגט פריער, אין אופן פון כפליים לתושיה. וואס אף על פי אז כל ישראל זענען דאך בחזקת כשרות, האט מען דאך זיכער געטון יעדער איינער די עבודה אין שבועות גופא, זעט מען דאך אבער אז דער ענין פון ימי התשלומין איז דאס געמאכט געווארן פאר אלע אידן, וואס אלע אידן זאגן נישט קיין תחנון בימי התשלומין ביז י"ב סיוון, וואס לכאורה פארוואס טאקע דאס איז דאך מער ניט ווער עס האט עס נישט געטון די נישט געטון בשבועות גופא איז דאך ס'מער נישט ווי א מיעוט, איז דארף מען טאקע מאכן פאר זיי א תקנה אז זיי זאלן קענען משלים זיין, וואס איז דאס אבער א ענין וואס איז נוגע צו אלע אידן. דער הסבר אין דערויף אז עס גייט דורך נאך א טאג ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חכמה ווערט ער קלוגער מיט א טאג אז ער ווערט עלטער מיט א טאג ווערט ער קלוגער מיט א טאג איז איצטער כאפט ער זיך אז ער האט געקענט טון שבועות מער וואס דאס איז בדוגמא ווי מ'זאגט בנוגע דעם ענין פון תחנון בנוגע דעם ענין פון ברכת סלח לנו זאגט מען סלח לנו ערשט בשמונה עשרה וואס לכאורה האט מען געדארפט זאגן סלח לנו צום אנהייב דאווענען. און ניט לאחרי הודו, נאך פסוקי דזמרה, נאך ברכות קריאת שמע און קריאת שמע, קומט שמונה עשרה ערשט יעמאלט זאגט מען סלח לנו. איז וואס איז דער תירוץ? דער תירוץ איז אז ס'איז דא עניינים וואס פריער האט ער זיך גארנישט געכאפט אז ס'איז דאס איז א חטא, אדער זיך נישט געכאפט אדער ס'איז טאקע נישט געוועזן לפי מדריגתו ווי ער איז געוועזן פריער. נאר לאחרי זה איז דא די התבוננות אין גדלות הבורא. פון הודו און פסוקי דזמרה און ברכות קריאת שמע און קריאת שמע איז איצטער ערשט כאפט ער זיך אז דאס איז א ענין פון חטא און דארף בעטן אויף דערויף סלח לנו וואס על דרך זה בענינינו מצד דערויף גופא וואס איז געווען דער ענין פון מתן תורה איז מתן תורה אליין האט אים געגעבן א טיפערע ידיעה און א ברייטערע ידיעה און א לענגערע ידיעה וואס איז דער ענין פון מתן תורה און ווי אזוי דארפן אויסזען מקבלי התורה און ווי אזוי דארף זיין די קבלת התורה איז איצטער עס קען זיין אז בשבועות גופא האט ער טאקע געטון עבודתו אין קבלת התורה ווי מען דארף נאר דאס גופא אז מען האט אים געגעבן אז ס'איז געוועזן מתן תורה איז איצטער דארף ער באקומען א גרעסערע ידיעה וואס איז דער ענין פון מתן תורה במילא ווי דארף זיין קבלת התורה? איז איצטער כאפט ער זיך אז עבודתו בשבועות איז געוועזן נישט מספיק און מצד דערויף דארף ער איצטער משלים זיין וואס דערפאר איז דאס ימי תשלומים ביי אלעמען און דאס דארף זיין א ענין פון תשלומים און ניט נאר משלים זיין נאר ביידע פירושים וואס ס'איז דא אין תשלומים סיי תשלומים און אויכעט דאס זאל זיין בשלימות אין אלע עניינים זאל זיין בשלימות, סיי איז דאס בנוגע די ענין פון תורה גופא, סיי בנוגע די אנדערע ענינים פארבונדן מיט קבלת התורה, און דאס זאל זיין די שלימות אין אלע כוחות הנפש, אין אופן פון שלימות העם, אין אופן פון שלימות התורה, און אויכעט קומט און אויכעט אין שלימות וואס ארויס קומט אין שלימות הארץ, אנהייבנדיג פון שלימות הארץ בפרטיות ביי יעדער איינעם זיינע עניינים ארציים, דאס איז געווען דער תוכן פון די ערשטע שיחה. נאכער אין די צווייטע שיחה האט דער רבי גערעדט אז האמור לעיל בנוגע צו דעם ענין פון ימי התשלומים איז דאך לכל לראש אין וואס דארף זיין די תשלומים אין דעם ענין פון תורה גופא אין דעם ענין פון לימוד התורה וואס דאס איז דאך די ערשטע זאך וואס דארף זיין פשוט דער ענין פון לערנען תורה וואס לא יגעתי ומצאתי אל תאמין און וואס איז די אלע אנדערע ענינים וואס זאל נישט זיין זענען דאס הכנות און דאס גיט א זכות און א סיוע אבער עס מוז דאך זיין פשוט די לימוד התורה גופא איז אויב עס האט געפעלט אדער אין דעם לימוד התורה בשקידה והתמדה בשבועות, אדער ס'האט געפעלט, אדער ווי געזאגט פריער אז לאחרי מתן תורה כאפט ער זיך אז ס'האט געפעלט, איז אויף דערויף דארף זיין די תשלומין אין שבועות. דאס איז דאך בנוגע דעם לימוד התורה גופא. על דרך זה איז בנוגע די אלע אנדערע עניינים וואס איז פארבונדן מיט לימוד התורה, אנהייבנדיג פון די מ"ח דברים וואס ער זאגט אין משנה אין אבות אז די מ"ח דברים וואס התורה נקנית בהן. וואס דאס זאגט ער דאך אין אבות, וואס איצטער לערנט מען דאך מסכת אבות, איז דא געווען א הקדמה אז פאראן איז דאך דאך די צוויי מנהגים, פאראן דאך די מנהג וואס מ'לערנט אבות בין פסח לעצרת, און פאראן דער יש נוהגין וואס מ'לערנט כל שבתות הקיץ, אויכעט. אין די שבתים נאך שבועות לערנט מען אבות, איז ווי מ'האט געזען פון רבותינו אז אזוי אויך אין די אנדערע שבתים האט מען אויך געלערנט אבות, וואס ווי מען זעט איז דאס פון די מאמרים אז ס'איז דא אסאך מאמרים וואס הייבן זיך אן מיט וואס מ'האט געזאגט אין די שבתים וואס נאך שבועות, און זיי הייבן זיך אן מיט מיט א משנה פון די פרקים אין אבות, פארוואס? ווארום מ'האט יעמאלט אויך געלערנט אבות, און מ'האט אויך דאס מפרסם געווען, מ'האט אויך געזאגט די מאמרים ברבים, און מ'האט עס שפעטער אויך פארשריבן און געדרוקט. אויכעט ברבים, און מען האט דאך אויכעט געדרוקט, ס'הייסט מען האט מפרסם געוועזן אויכעט דעם תאריך, דעם דאטום ווען דער מאמר איז געזאגט געווארן, אז דער מאמר איז געזאגט געווארן א שבת לאחרי שבועות, און אף על פי כן הייבט ער זיך אן מיט א משנה פון אבות איז דאך דורך דעם מפרסם געוועזן אויכעט אט דעם מנהג אז צו זאגן מסכת אבות אויכעט די שפעטעריגע שבתים ווארום מען האט דאך מפרסם געווען די מאמרים מיטן דאטום זייער. און משום זה דאך גופא בתר רישא אזיל, איז דארף זיין אויך ביי אלעמען אט דער אופן ההנהגה, אז אף על פי וואס שטייט אין סידור מערניט ווי יש נוהגין כך כל שבתות הקיץ, און כאטש ס'איז יש נוהגין, האט מען דאך געזען אזוי ביי די רביים, און גופא בתר רישא אזיל, און דורך דעם גופא וואס די רביים האבן געטון אזוי, איז דאס גופא די פתיחת הדרך און די נתינת כח אויף דעם איז. איז וויבאלד אז איצטער איז דאך אויך פארבונדן מיט אבות, און דאך ידוע די ווארט פון אלטן רבי'ן אז מען דארף לעבן מיט דער צייט, הייסט דאך דאס אז איצטער דארף מען לעבן כל שבת כל משך הקיץ דארף מען לעבן מיט מסכת אבות. ווען לערנט מען אבער דעם פרק? לערנט מען דאך ערשט נאך מנחה, ובשעת אז מען האלט נאך פאר מנחה, איידער מען לערנט דעם נייעם פרק, און מען דארף דאך לעבן איצטער מיט מסכת אבות, און מיט וואס דארף מען לעבן? מיט דעם פרק וואס מען האט געלערנט פאראכטאגן שבת. איז דערפאר איז אין דעם שבת וואס ערשט צו מנחה הייבט מען דאך אן לערנען פרק ראשון, מען דארף דאך אבער לעבן מיט מסכת אבות און מיט וואס, איז דאס אין דעם פרק וואס מען האט געלערנט פאריגן שבת וואס דארטן איז דער פרק פון קנין תורה אין פרק שישי און וואס דארטן שטייט אויך אז התורה נקנית במ"ח דברים. איז אויכעט וואס מען זאגט דעם ענין פון תשלומין, דארף זיין תשלומין איז נישט נאר אין דעם ענין פון לימוד התורה גופא נאר אויכעט אין די אלע מ"ח דברים וואס התורה נקנית בהם. ביז כולל אויכעט וואס איז נאך א ענין וואס דאס אויכעט וואס מען דארף האבן צו תורה וואס דאס רעכנט זיך גאר אין משנה דאס איז נישט קיין ענין נאר אין תורה דאס איז א ענין אין תורה און אין מצוות און אין כללות עבודת השם און די משנה דארף דאס גאר נישט זאגן פארוואס ווארום ס'איז מקרא מלא דיבר הכתוב וואס דארף זיין עבדו את הוי' בשמחה איז דאס דאך אויכעט איינע פון די עניינים וואס נוגע צו קבלת התורה. איז דארף זיין די תשלומין אויכעט אין דעם ענין דעם ענין פון שמחה. וואס לגבי דעם ענין קען מען דאך אויכעט לכאורה פרעגן די זעלבע שאלה, אידן זענען דאך בחזקת כשרות, איז דאך מסתמא געוויס זיכער געוועזן די שמחה בשבועות. איז דאך אבער אין לו אלא מה שעיניו רואות, און לפועל האט מען דאס נישט געזען, וואס מ'האט געזען לפועל, אז איינער איז פארמוח'ט, און א צווייטער איז פארשלאפן, און א דריטער איז פאראומערט. און אז מ'רעדט וועגן שמחה, זאגט ער וואס איז, ער שוועבט אין עולמות עליונים. און ער טענה'ט גאר אז אדרבה אזוי דארף זיין על פי תורה, וויבאלד עס דארף זיין דער ענין פון לימוד און דארף זיין דער ענין פון התבוננות איז דער ענין פון שמחה איז שטערט צו לערנען תורה, שטערט צו התבוננות, און וואס אזוי שטייט דאך אז פארן לערנען דארף זיין מילתא דבדיחותא, פארן לערנען, אבער שפעטער. דארף זיין סוקסעספול אין עפעס מער ווי בעת'ן לערנען גופא. וואס אבער איז געוועזן ביי אים ניט פארן לערנען ביי אים נישט געווען די מילתא דבדיחותא פעלט ביי אים די שמחה און בעת'ן לערנען פעלט ביי אים אויך דער ביטול און בשעת ס'קומט צו ימי התשלומין איז אדרבה איז אין וואס וויל ער משלים זיין אין דעם ענין אז דאס וואס ער איז געוועזן פארשלאפן און פאראומערט און פארמאכט וויל ער דאס משלים זיין אין ימי התשלומין אז דער ענין זאל זיין נאך כפליים לתושיה. און בשעת מען זאגט אים אז עס דארף זיין דער ענין פון שמחה, וואס שמחה איז א ענין עיקרי, וואס אפילו ווען דאס וואלט געווען סתם אזוי מצד הטבע, זאגט מען דאך אויך אז ענין החסידות איז לשנות טבע מידותיו, על אחת כמה וכמה וואס עס קומט אויס פאר רב סעדיה גאון אז עס איז נישט סתם א ענין פון מילי דחסידותא, נאר עבדו את הוי' בשמחה דאס א ענין עיקרי וואס איז נוגע. און וואס די הוכחה דער חשבון אז בשעת עס קומט צו עניינים גשמיים עס קומט צום קוגל אדער צו א אנדערע ענין וואס ער מרוויח פון עניינים גשמיים איז ער יא בשמחה און בשעת עס קומט צו דעם ענין פון מתן תורה וואס דער אייבערשטער איז דאך מדגיש אז ער רופט עס אן מיטן נאמען זמן מתן תורתינו נישט קבלת התורה נאר מתן תורתינו ס'הייסט אז ער גיט תורה צו יעדער אידן נישט אפהענגיג אין זיין מעמד ומצב אז איז ער נאר א איד וואס שטאמט פון אברהם יצחק ויעקב געבט אים דער אייבערשטער כל התורה כולה און פון דעם איז דא פעלט שמחה דא איז ער פארשלאפן איז דאך פארשטאנדיג אויף ווי ווייט ס'איז נוגע דער ענין וואס דאס ווייזט דאך וואס דאס ווייזט אז אבער בנוגע צו גשמיות איז ער יא בשמחה בנוגע צו תורה פעלט עס דען מוז מען זאל דאס משלים זיין.

אַז מ'פֿלעגט אומטראָגן, טראָגן שאַרפֿע טאַבאַק איז געװעזן. טאָמער אימעצער איז געװען פֿאַרשלאָפֿן און אים געגעבן שמעקן די שאַרפֿע טאַבאַק, װאָלט ער זיך אױפֿכאַפּן. אָבער דאָ איז דאָך דאָס איצטער נישט קײן דרך אַזױ. פֿאַר װאָס דאָס נישט קײן דרך? װאָרעם דאָס װעט אױך נישט העלפֿן. די אײנציקע זאַך, װאָס יע, זאָגט מען, אין לנו שיור אלא התורה הזאת, זאָגט מען אים, אַז אַזױ שטײט אין תורה, אַז בשבֿועות ובימי התשלומין דאַרף מען ניט שלאָפֿן, מע דאַרף זײַן בשמחה.

איז דאס א ענין וואס די הלכה דערפון איז נישט בנוגע דעם ענין, דאס איז א ענין אמיתי, נאר דאס בלייבט א קא סלקא דעתך, מען שלאגט עס אפ ווייל דאס איז נישט שייך בנוגע דעם ענין, דאס איז צו א אנדערע ענין ווי. אבער דער ענין איז א ענין אמיתי, איז בנוגע לענינינו. עס איז דא א קא סלקא דעתך אין חסידות, אין אסאך מאמרים פרעגט מען די קשיא,

ווייל אין שבועות'דיגע מאמרים בנוגע צו יום טוב שבועות איז דאס גארנישט קיין קא סלקא דעתך איז דאס א מסקנא, דאס א הלכה אזוי אז אין שמחת תורה'דיגע מאמרים אין יענעם זמן איז דאס א סלקא דעתך, ס'איז א סלקא דעתך. ס'איז א קשיא אז מ'דארף קובע זיין לכאורה בשבועות שמחת תורה און מ'ענטפערט א תירץ מ'איז מסביר טעמים, אז דאס איז נוגע ניט צו שבועות איז נוגע שמחת תורה, דאס שמחת תורה קען מען האבן אין שבועות ווי קען מען האבן, פרעגט מען נישט אזא קשיא און מען ענטפערט אנדערש, ווארום בשבועות דאס נישט קא סלקא דעתך בשבועות דאס א מסקנא וואס אין אמת'ן דאס וואס שטייט אין גמרא אז הכל מודים בעצרת דבעינן לכם, אזוי זיך פרייען צו איז להוי' צו לכם אבער בעצרת שבועות מוז זיין לכם, וואס לכם איז דאס פשוטע ענין פון שמחה. אין שמחה אלא בבשר שמחה אלא ביין, וואס דאס איז נאך מער אז דאס אפילו בשמחת תורה אויך מיט אלע יונ יעדער יום טוב כולל אויכעט שמיני עצרת און שמחת תורה קען זיין א מציאות פון להשם און בשבועות בעצרת מוז זיין לכם איז קומט איז מער נישט אז בשעת עס קומט שמחת תורה און מען וויל מגדיל זיין די שמחה פון שמחת תורה איז יעמאלט אין שמחת תורה איז געקומען מרן פרעגט מען די קשיא מ'האט געדארפט קובע זיין שבועות און מען ענטפערט א תירץ אז ס'איז דא א מעלה מצד כמה טעמים איז דא א מעלה אין שמחת תורה. אבער בשבועות זאל מען פרעגן אזא קשיא און ענטפערן א תירץ אויף ניט שמחה האט עס קיין ארט ניט בשבועות דאס איז די מסקנא. און במילא דארף מען משלים זיין דעם ענין פון שמחה זאל זיין תשלומין און אויכעט ווי גערעדט פריער וויבאלד איז דאך אן ענין וואס האט געפעלט דארף דאך זיין ביתר שאת אין אופן פון כפליים לתושיה אין אופן פון תשלומין אין אופן פון שלימות. און אזוי ווי אלע עניינים פון רוחניות איז דאך שפעטער נשתלשלו מהם די עניינים גשמיים, די עניינים גשמיים ווערן דאך נשתלשל פון די עניינים רוחניים, ובפרט אז מ'רעדט עניינים רוחניים פארבונדן מיט תורה, און דאך אסתכל באורייתא וברא עלמא, און בשעת ס'איז דא די שמחה אין תורה, איז פון דעם נשתלשלו מהם די אלע עניינים אין גשמיות, אז ס'זאל זיין פון וואס זאל זיין שמחה. בנוגע אלע זאכן וואס בני חיי ומזוני רויחי, זאל זיין אויכעט די אלע עניינים בשלימות אין אן אופן פון שמחה, און דאס גייט אויכעט אין לימוד התורה, וואס שמחה נעמט אראפ אלע מדידות והגבלות, און סיי בנוגע רוחניות סיי בנוגע גשמיות. און פון די צווייטע רעדט זיך.

וואס וואס דער ענין פון שבת? שבת איז דאס ויכולו השמים והארץ וכל צבאם, וואס דאס טייטשט ויכולו טייטשט אפ דער צמח צדק אז ויכולו איז שלימות, דאס הייסט אז אלע עניינים שטייען יעמאלט בשלימות, אין דערויף גופא אין ויכולו זאגט מען אז וואס איז דאס אז דאס איז פרשת בהעלותך, וואס דער ענין פון בהעלותך? דארף דאך זיין דערפון אויכעט א הוראה, און א הוראה צו יעדן איינעם אז חוטב עציך זאל אויך פארשטיין, אפילו נשים וטף, וואס דאס איז דאך דער לימוד הפשט, וואס דאס איז פירוש רשי, טייטשט ער פירש רשי אז וואס מיינט עס בהעלותך שתהא שלהבת עולה מאליה, דאס הייסט אז בשעת מען טוט א פעולה איז זאל די פעולה געטאן ווערן באופן כזה אז לאחר, לאחר ווי ס'איז שוין דא די פעולה, און דאס איז מאליה, מען דארף דאס נישט האלטן, מען דארף נישט אנקומען שטענדיג שפעטער צו דעם כח וואס האט איר געשאפן, נאר דאס איז שוין א ענין וואס איז מאליה. און נאך מער דערין, וואס פאר א אופן דאס איז מאליה, דאס איז עולה מאליה, דאס איז אן אופן פון להעלות בקודש, אופן פון מעלין בקידוש איז נאך דא. און בנוגע לענייננו, אין ימי התשלומין, איז פון וואנעט עס נעמען די ימי התשלומין דעם כח, נעמען זיי דאך פון שבועות, ווי געזאגט פריער אז דער עיקר ענין דארף דאך זיין ביי יום טוב, און פון יום טוב קומט עס ארויס אט דער כח, אויכעט אויף שפעטער אויף די ימי התשלומין, איז דארף איז וואס די הוראה פון בהעלותך אז עס דארף זיין באופן כזה,

און אויכעט און אויכעט אז דאס זאל דאך זיין א אופן פון עולה מאליה, וואס איז עולה אז דאס זאל זיין כסדר אן אופן פון להעלות בקודש ביזקל אז אויכעט אין די ימי תשלומין גופא איז דאס ווייטער א העכערע עליה ביזקל דעם לעצטן טאג וואס דאס איז די העכסטע עליה, און אף על פי אז דערווייל איז דאך נאך שבת דאך נאך ניט דער סיום פון די ימי תשלומין דאך דא מארגן נאך א טאג. איז דאך אבער אויכעט שבת אן ענין וואס מיניה מתברכין כולהו יומין, איז דער ענין וואס דארף זיך אויפטון מארגן אין דעם סיום וחותם ימי התשלומין, וואס דאס איז נאך א העכערע עליה, דאס שוין אויכעט דארף זיין פארבונדען מיט שבת, ווארום שבת איז דאך מיניה מתברכין כולהו יומין, ס'איז בשעת עס קומט מארגן, יעמאלט דארף טאקע זיין דער שלהבת עולה מאליה, אז דאס זאל זיין א אופן וואס דאס איז מאליה, אז אף על פי אז דאס ווערט דאך נתברך פון שבת, איז דאס אן אופן פון מאליה, דאס איז מארגן. איז דאס אן אופן פון מאליה א היינט אבער זיי האלטן דאך נאך אבער ביי שבת קען מען נאכנישט האבן די מארגענדיגע עבודה אבער דאס איז שוין אן אופן וואס אין ברכה און אין הכנה האט מען שוין דעם מיניה מתברכין כולהו יומין אויך די מארגענדיגע עליה וואס דאס איז די העכסטע שלימות פון סיום וחותם ימי התשלומין. וואס בנוגע לפועל הייסט עס אז אין די ענינים וואס מען רעדט וואס דארף זיין די תשלומים פון שבועות ביזקל די העכסטע עלי' פאראן ענינים וואס לפועל איצטער קען מען נישט טון אבער דארף שוין זיין די הכנה אין דעם ענין אז ווי ווייט ס'איז שייך דער ענין בשבת אויך די ענינים פון די עבודה פון מארגן וואס בפשטות איז דאס ס'איז דאך דא די ענינים וואס פון אהבת ישראל, וואס דאס איז דאך אויכעט איינער פון די עיקר עניינים פון מתן תורה פון שבועות, דער ענין פון אהבת ישראל ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, איז דא עניינים וואס נישט מיט שבת קען מען זיך נישט פארבינדן מיט א צווייטן אידן וואס געפינט זיך אין א אנדער תחום שבת, אדער גאר נישט אין דער שטאט קען מען זיך דאך נישט פארבינדן בשבת, אבער פארבינדן זיך מוז מען מיט אים. ווארום אהבת ישראל, ווי דער בעל שם טוב זאגט, האט דאס אפילו צו אידן וואס אין קצוי תבל און א צווייטע עק וועלט דארפן זיך אויך פארבינדן מיט אים, אבער שבת קען מען דאך דאס ניט. איז אבער שבת דארף זיין על כל פנים דער ענין פון מיניה מתברכין, אז ער האט עס דעם ענין במחשבה וברצון, ובמקום שמחשבתו ורצונו של אדם שם הוא נמצא, וואס אויף ביידע לשונות זאגט מען מחשבתו ורצונו, ס'הייסט אז דאס דארף זיין א מחשבה. ס'הייסט אז די מחשבה דארף זיין באופן כזה אז נישט סתם ער טראכט נאר ער וויל דאס טאקע, די רצון, און אז די רצון איז באופן כזה אז נישט סתם ער וויל נאר עס קומט ארויס בגילוי אין א מחשבה. און דאס איז דאך אין א אופן אז ער האט דאך איצטער די החלטה, און א החלטה באופן כזה אז ס'וועט ארויסקומען שפעטער למעשה בפועל, במוצאי שבת ווערט דאס שוין אויכעט נצטרף אט אט די מעשה. וואס דאס מיינט בפשטות, אז דארף זיין די החלטה תקיפה, און א אופן וואס מחשבתו ורצונו, און א החלטה וואס קומט ארויס למעשה, אז טון די ענינים פון ימי התשלומין פארבינדן זיך מיט נאך אידן, אנהויבנדיג פון דעם ענין פון אהבת ישראל, און אויכעט בכלל אלע מבצעים, וואס אהבת ישראל איז דאך פארבונדן מיט קבלת התורה, ווי געזאגט פריער ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. און אויכעט בנוגע פון די אלע אנדערע מבצעים וואס איז דאך אלעדינג פארבונדן מיט קבלת התורה, ווי גערעדט אין פריערדיגע התוועדות, און אויך אין די ענין פון בנינו ערבים בעדנו מיט די קינדער, און בפרט אין די ענין פון כתיבת ספר תורה, אז עס זאל זיין אלע עניינים ביתר שאת אין א אופן פון תשלומין, ווי געזאגט פריער אין אופן פון תשלומין און פון שלימות. נאכער איז געוועזן א מאמר בסגנון של שיחה, האט זיך אנגעהויבן ראיתי והנה מנורת זהב כולה. איך חזר אן בקיצור. ראיתי והנה מנורת זהב כולה, מדייק אין דערויף דער צמח צדק, פאראן פון אלטער רבי ליקוטי נאכער פון די ביכלעך פון צמח צדק איז ער מדייק. אז זכריה האט געזאגט פון מנורת זהב כולה און נישט אזוי ווי עס האט געזאגט ירמיה ויחזקאל דארט און פון סיגי און סיגי כסף דארט האט מען געזאגט אבער מנורת זהב כולה אז אלע אידן זענען מנורת זהב וואס ער ברענגט אויפן מדרש איז פארהאן אנדערע וואס זענען מבאר אז וואס אז זכריה האט געזאגט אויף דעם זמן פון לעתיד לבוא. פון דעם אבער וואס ער זאגט אין מדרש אז דאס איז געוועזן אנדערש פון ירמיה ויחזקאל, איז דאך פארשטאנדיג אז דאס זכריה רעדט עס אויכעט נישט וועגן זמן פון לעתיד לבוא, ווארום אויב עס איז אויף זמן פון לעתיד איז דאך עס ניט אנדערש. הייסט אז אפילו איצטער זאגט אויכעט זכריה אז ס'איז מנורת זהב כולה, דארף מען טאקע האבן דעם ביאור ווי אזוי זאגט מען אויף דערויף אז ס'איז מנורת זהב כולה, וויבאלד אז דאס איז דאך א ענין מ'האט דאך געהאט ירמיה ויחזקאל וואס יעמאלט איז געווען בזמן הבית און אף על פי כן האבן זיי נישט געזאגט אזוי און דאס איז געווען זכריה געזאגט בימי גלות בבל און בזמן הגלות זאגט מען אט דעם מנורת זהב כולה. וואס איז בכלל דער אויפטו פון מנורת זהב כולה וואס איז דער דיוק פון כולה אז א מנורה האט דאך אין זיך כמה עניינים פון ירכה ביז פרחה זאגט מען עד ירכה עד פרחה מקשה היא דאס אלצדינג איין מציאות פון ירכה און די נידריגסטע דרגות ביזקל פרחה יציץ ופרח ישראל, זאגט מען דאס אלצדינג מקשה אז דאס אלצדינג איין מציאות נוסף אויף דעם וואס מ'זאגט אז ס'איז דאך דא א מעלה אין יעדער איינעם ראש ורגל וואס יעדער איינער משלים דעם צווייטן, זאגט מען נאך מערער אז דאס איז גאר א ענין פון מקשה איין מציאות און דאס אלץ איז ווי ער רעדט אין תניא אז נוסף אויף דאס וואס מי יודע גדולתן ומעלתן, זאגט מען נאך מערער אז דאס איז גאר איין מציאות כולן מתאימות ואב אחד לכולנה, אב אחד.

און ביי מצוות איז אויכעט דא דארף דאך זיין בטל צו די מצוה, מעשין על המצוות, עשייה מלשון עשייה מלשון כפייה וביטול. איז דאס ווי מ'זאגט שנים זיתים אז די נרות וואס מיט זיי באלייכט מען סיי דעם ענין איז דאך פארהאן צוויי קווים פון העלאה פון תפילה און פון המשכה פון תורה ומצוות איז ביי ביידע דארף זיין דער ענין פון זית און דאס פועל'ט אז דאס ווערט מהפך פון דעם זית, און אדרבה ס'קומט ארויס דערפון שמן, וואס דער שמן זית איז משכח תלמודו, און שמן דאס אן ענין וואס איז מהדר תלמודו, און דער שמן לייכט וואס דא קומט נאך ארויסעט, וויבאלד דאס קומט לאחרי דעם ענין פון דעם זית, ווערט דאס אתהפכא, ווערט נאך דא כיתרון אור מן החשך, און דערפאר זאגט מען מנורת זהב כולה אדרבה בזמן הגלות. וואס דאס שמן דאס דאך א זאך וואס לייכט ביזקל בפשטות אויך אויף לערנען תורה דארף מען דאך אויך האבן אט דעם ענין פון די ליכטיגקייט פון שמן וואס דאס איז כמובן פון דעם דין אין שבת אז בשבת שטייט דאך דער דין אין גמרא אז בשבת טאר מען נישט לערנען לאור הנר איז דאס איז בשבת מה שאין כן בימי החול בימי הגולה דא דארף מען האבן דעם נר וואס לערנען תורה דווקא פאר דעם נר פון שמן.

איז דאך דער ערשטער הוי' פאר דעם פסיק טעמא, און פון דארט קומט עס ארויס אט דער ויקרא פון דעם הוי' אין דעם הוי' וואס נאך פסיק טעמא ביזקל אין אלע י"ג מידות הרחמים ביזקל ונחלתנו אז מ'באקומט דעם די אייביגע נחלה פון אייבערשטן נחלת עולם ביזקל שפעטער באקומט מען נחלת עולם אויכעט אין אופן פון כי ירחיב אז מ'האט נישט נאר די ז' עממין נאר מ'האט אויכעט דעם ארץ דעם ארץ פון פון די דריי וואס דאס איז דאך דער ענין פון חבד ווי ער רעדט אין אל תצר את מואב וואס דורך וואס האט מען דאס? דאס האט מען דורך דעם ענין אויכעט דורך לימוד התורה איז דאך אויכעט אן ענין פון חבד, נישט נמי פון נישט נאר חבד אין אופן פון יתפרנסון, וואס דאס איז די הכנה צו דעם כי ירחיב. דערנאך געוועזן א רשי געשטעלט זיך אויפן קפיטל ט' פסוק ראשון, דיבור המתחיל בחודש הראשון, וואס דארטן שטעלט זיך רשי אז ס'ווערט זיך גלייך די שאלה וואס וויבאלד דא איז דאך א דיבור וואס איז געזאגט געווארן בחודש הראשון בשנה השנית בחודש הראשון און אנהייב במדבר איז דא א דיבור וואס איז געזאגט געווארן בחודש השני דארף דאך דאס שטיין פריער. ענטפערט רש י שאין מוקדם ומאוחר בתורה. איי דאך די שאלה איז למה וואס הייסט אין מוקדם מאוחר למה פתח טאקע איז פארוואס ער נישט געבן עס דארף דאך דאס פארט שטיין פריער די אונזער פרשה. זאגט רש י ווארום מען וויל נישט פותח זיין מיט גנותן של ישראל אז במשך די גאנצע צייט אין מדבר לא הקריבו מער ניט ווי איין מער ניט ווי דעם פסח מער ניט ווי דעם פסח בשנה השנית.

וואס ענטפערט תוספות? אז אזוי ווי אין מדבר געווען קינדער וואס זיי האבן זיך נישט געמלט. און תוספות איז מסביר פארוואס מען האט זיך נישט געקענט מל'ן. למעשה א רוח פון צפון, ומשום זה, אן ערל איז דאך מעכב אכילת פסח, דערפאר האבן זיי נישט מקריב געווען דעם קרבן פסח. דאס שטייט אין תוספות. אין פשוטו של מקרא איז דאס אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. ס'איז געווען שישים ריבוא אידן גלייך אויפן צווייטן יאר, וואס מקריב געווען איין קרבן פסח אויפן בשנה השנית, און שפעטער בשנה השלישית, ס'איז צוויי יאר נאך יציאת מצרים האט מען שוין נישט מקריב געווען. וואס הייסט עס? אז ס'איז געווען שישים ריבוא אידן, איז היתכן צו זאגן אז ביי יעדער איינעם איז געבארן געווארן א בן זכר? מ'האט אים נישט געקענט מל'ן, ומשום זה איז ער געוועזן מעוכב מלאכול בפסח. קודם כל געווען אסאך אידן וואס זענען געווען שוין אין א גיל וואס נישט געווען שייך צו האבן קינדער. אפילו די וואס יא איז דארף מען זאגן איז אז אז במשך צוויי יאר ביי יעדער איינעם געבארן געווארן א בן זכר. ווייטער פאראן גאר יונגע וואס זענען ערשט געווארן בר מצוה און זענען דאך אויכעט מחויב לאכול בפסח. פון בר מצוה האט ער זיך שוין אן אייגענעם חיוב און אז ביי אים געבארן געווארן א ברודער וואס דער ברודער נישט געמלט א ברודער נישט מעכב א בן מעכב א נישט א ברודער מעכב מלאכול בפסח און נישט א אייניקל מעכב מלאכול בפסח איז דאך בלייבט דאך שווער אויף די אלע וואס איז געווען בחורים פאר די חתונה און ס'איז געווען אלטע וואס האבן אויך נישט געהאט קיין קינדער איז פארוואס האבן זיי אלע נישט מקריב געווען קיין פסח. איז דאך דאס נישט קיין תירוץ אין פשוטו של מקרא. מוז מען זאגן א צווייטן תירוץ פארוואס זענען זיי נישט מקריב געווען, וואס די מעשה רש"י לערנט איז שוין באווארנט פריער. איז דאך דא נאך א שאלה, פארוואס האט טאקע געדארפט זיין דער דיבור? אז ס'איז געווען דאך שוין א דיבור פריער אין פרשת בא, שטייט דאך שוין מ'דארף מקריב זיין קרבן פסח, פארוואס דא שטייט נאכאמאל אין פרשת בהעלותך אז דער אייבערשטער האט געזאגט בשנה השנית אז ויעשו את הפסח? איז דער תירוץ איז פשוט.

טאר מען דאך נישט מקריב זיין. איז וואס איז די גנותן של ישראל אז במשך די אלע יארן האבן זיי נישט מקריב געווען. איז דא אנדערע וואס לערנען אז דאס גופא איז די גנותן של ישראל וואס מען איז נישט אריין אין ארץ ישראל וואס דאס איז געווען פארבונדן מיט חטא המרגלים. איז דאס אבער אויכעט זייער שווער. חטא המרגלים שטייט ערשט שפעטער. דא איז דאך געווען אלס אין ארדענונג. אז מען לערנט אבער בשנה השנית מארץ קען דאך אנהייבן דער פסוק מיט פרשת קען דאך אנהייבן ס'איז דער דער חומש קען דאך אנהייבן מיט פרשת בהעלותך מיט דעם ענין אז דער אייבערשטער זאגט בשנה השנית מקריב זיין דא איז אלס אין ארדענונג. נאר דען שפעטער וועט מען ערשט וויסן א מעשה פון חטא המרגלים קען מען דאך אנהייבן דערמיט זאל שטיין פריער דער ענין און נאכאר וועט שטיין דער אנהייב פון פרשת פון דער אנהייב פון חומש במדבר. דארטן פון דעם מנין בני ישראל נאכער וועט שטיין חטא המרגלים וועט דאך סיי ווי זיין ניט פותח בגנות, ובכלל איז דאך שווער צו זאגן אז דא רעדט זיך דאך נישט וועגן דעם ענין, דאס איז דאך א זייטיגע זאך, די גנות איז דאך פון דעם חטא המרגלים צוליב דעם איז מען נישט אריין אין ארץ ישראל, דא רעדט זיך דאך וועגן א אנדערע ענין וועגן דעם ענין פון הקרבת הפסח גופא, וואס הקרבת הפסח וואס מ'האט מקריב געווען נאר איין מאל און שפעטער נישט דאס איז על פי דין אזוי, אין דעם איז נישטא קיין גנות. און אויב מען וועט זאגן אז אז אלע עניינים, אפילו א זייטיגע זאך לכאורה, וואס מען האט נישט געטארט מקריב זיין, איז דאס אויכעט א גנות, מצד דערויף וואס מען איז נישט אריין אין ארץ ישראל צוליב חטא המרגלים, איז דאך לאו דווקא קרבן פסח, אלע מצוות התלויות בארץ אזוי. און כאפן מצוות התלויות בארץ, און זאגן אז מען האט עס נאך יעמאלט נאך נישט געטאן, ווייל מען איז נישט אריין אין ארץ ישראל צו זאגן אז ס'איז א גנות.

נישט וועגן דריי נאר וועגן צוויי. דארף מען דאך זאגן אז ס'איז דא עפעס אן ענין אין דריי און ס'איז דא אן ענין אין צוויי. אין אבות האט ער זיך געשטעלט אויף די משנה וואס שטייט יהושע בן פרחיה עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל אדם לכף זכות וואס דער קשר פון די דריי ענינים און אויכעט וואס דער קשר פון די אלע דריי ענינים מיט יהושע בן פרחיה.

גיט עס צו א שלימות אין שבועות. פארוואס ווארום בשבת ניתנה תורה? ס'איז אז אף על פי האט ער באווארענט אז אף על פי עס קען דאך זיין די קביעות שבועות, דאס מיינט אבער בזמן שאין מקדשים על פי הראיה א צווייטע ענין וואס ער האט משלים איז געוועזן איז געוועזן עפעס א מעשה בנוגע רבי אליעזר בן יעקב וואס האט גערעדט אין פריערדיגע פארברענגענישן צו געווען איינער צוויי איז דארט נאנט זאגן אז האט ער געזאגט אבער ווי עס קוקט אויס איז פון די ספרים אלע וואס מען שטעלט זיך פון ספרים בעלי סמכא און קומט וויבאלד אז קיינער זאגט נישט ווי דער רמב ם און דער בעל סדר הדורות נעמט מען בפשטות אז ס'איז געווען דער זעלביגער ס'איז מערניט וואס היינטיגע די לעצטע וואס וואס בכלל איז ביי זיי דער דרך אין עניינים נישט ווי ס'איז מקובל די נישט ווי ס'איז מקובל דער סדר צו לערנען זיי האבן דאס אויפגעטון א ענין פון צוויי

קען דאך במילא קען דאך במילא וועלן א שודד זאל וועלן זאל וועלן דאס צונעמען, בשעת ס'איז דא א קליינע זאך איז גענוג א קליינע שמירה, בשעת אבער עס איז יתברכו נכסיך דא איז דאך דער שודד צו דער ליסטים האט מערערע מער תאוה אויף צו צונעמען דאס וועט ער זיך איינשטעלן כאטש עס איז דא א קליינע שמירה דארף מען האבן א ספעציעלע שמירה וישמרך.

אבער דעם וואס פארוואס זאגט רשי אויכעט פנים שוחקות, מ'קען נישט לערנען נאר פנים צהובות און דאס ווארום א שאלה אויכעט מאי קא משמע לן וואס זאגט דער פסוק יאר השם פניו אליך פשיטא אז דער אויבערשטער יאר השם פניו על דרך ווי די ווי ביי יברכך פשיטא דער אויבערשטער יברכך מוז מען זאגן אז ס'איז דא א הוספה אזוי איז אויכעט דאך פשיטא יאר השם פניו אליך

וואס איז דא דער פירוש? און דער פירוש איז ברכת כהנים איז דאך דאס נישט קיין ענין וואס מען גיבט צו כלל ישראל, מען גיבט עס צו יעדער יחיד. פרעגט דער בן חמש למקרא, אט ווייס ער ס'איז געוועזן שבועות אין שול ווען מען האט געזאגט כהנים, ברכת כהנים, ווייס ער ס'איז געווען כמה אידן,

אמת, טאקע אז ס'איז געוועזן תלה הכתוב בכניסתם לארץ, אז ווען איז מען מחויב צו ברענגען קרבן פסח דווקא ביי כניסה לארץ ישראל, אבער אף על פי כן האבן אידן געדארפט מאנען און בעטן ביי דעם אייבערשטן אז ער זאל זיי געבן אויכעט זייענדיג אין מדבר די מעגליכקייט אויף מקריב צו זיין א קרבן פסח. דער סדר בכלל, אזוי האב איך געמאכט דעם, אז דער סדר בכלל אין פירוש רשי איז, אז בשעת דער בן חמש האט א שאלה, איז ווייס ער אז ער דארף ווארטן ביז ער ענדיגט די גאנצע פרשה, און במשך די פרשה ווערט שוין ביי אים מבואר. אזוי אויך דא, גלייך דער רשי מיט דעם תלה טאקע נישט פארשטענדיג ביים בן חמש, אבער לערנענדיג ווייטער די פרשה ווערט ביי אים פשוט, ער לערנט גלייך ווייטער מיט עטליכע פסוקים, וואס רעדט אז ס'איז געוועזן טמאים לנפש אדם. און טמאים לנפש אדם על פי דין קען מען זיי נישט מקריב זיין. איז וואס האבן זיי געטון? זיינען זיי געקומען מיט א טענה למה נגרע. און בשעת מען האט גע'טענה'ט למה נגרע האבן זיי גע'פועל'ט, און דער אויבערשטער האט זיי געגעבן א מעגליכקייט אויף יא מקריב זיין דעם קרבן. און במילא ווערט דאך די שאלה היאומן כי יסופר, אַכט און דרײַסיק יאר נאכאנאנד, אמת טאקע על פי דין. אמת טאקע על פי דין קען מען נישט מקריב זיין קיין קרבן במדבר, נאר עס איז ביטן טאג און לילה, האבן אידן געדארפט אבער שרייען, אידן האבן געדארפט טענה'ן למה נגרע, און פועל'ן ביים אויבערשטן. אט זעסטע, אז פאראיארן איז געוועזן נאר אנשים מתי מספר, און צוליב זיי האט זיך געגעבן, און זיי האבן גע'טענה'ט למה נגרע אז ס'איז זיי נאכגעגעבן, איז האט זיך נאכגעגעבן אלע אידן אז נאך זייענדיק אין מדבר זאל מען קענען מקריב זיין קרבן פסח.

די משנה אין אבות, אין אבות פרק ו', וואס ער זאגט גדולה תורה שנותנת חיים בעולם הזה ובעולם הבא, סידור. און ער האט ארום גערעדט, וואס הייסט פארשטייט מען זיך גדולה תורה, ס'איז וואס וואס איז דער דער אויפטו אז מען רעדט וועגן תורה, די משנה גדולה תורה קומט בהמשך צו די פריערדיגע משנה, וואס אין די פריערדיגע משנה רעדט ער והתורה נקנית במ"ח דברים, איז דער וואס ער האט דעם תורה נקנית האט ער דאך שוין אלע מעלות פון תורה, ביז די העכסטע דרגה פון ואהיה אצלו שעשועים, דער וואס ער האט דא די אלע מעלות? איז דא קען מען דאך מיינען אז דאס וואס אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם דאס איז פון די נידעריגע דרגות אין תורה, מה שאין כן דער ענין פון ואהיה אצלו שעשועים, דאס איז גאר א הויכע דרגה וואס דאס איז נישט פארבונדען מיט וועלט, איז אויף דערויף זאגט ער גדולה תורה. וואס זי איז נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא, אז אפילו די דרגה פון תורה פון דארט ווערט אויך נמשך חיות בעולם הזה. נאר וואס דען, ווי אזוי קומט דאס? ווי אזוי קומט די כמעט ודאי, ווארום כל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר. ווי אזוי אבער קומט דאס? אז צו ממשיך זיין פון אזא מין הויכן ארט, איז דאס איין וואס ער איז דאך למעלה מהשתלשלות, איז מוז דאס דורכגיין דורך זיבן מידות און בינה. וואס דערפאר ברענגט ער דא די אכט פסוקים, ברענגט ער אכט פסוקים א ראיה דערפאר, מען דארף דורכגיין דורך שבע מידות און דורך בינה, וואס דאס האט דער רבי גערעדט פאראכטאגן, ער האט נאר מוסיף געווען כמה עניינים דא, אז דער ענין פון בינה, ס'הייסט אז ס'איז פאראנען בכלל זיבן, דאס איז דער ענין פון השתלשלות, און ווייטער פאראנען איז דער ענין פון אכט וואס דאס איז למעלה מהשתלשלות, אן ענין פון מקיף, און מקיף גופא איז דא צוויי דרגות, פאראנען מקיף און מקיף למקיף, על דרך מען זאגט חיה מיט יחידה. אבער בכלל ווערט עס אלץ נכלל אין איין זאך נשמתא לנשמתא, על דרך זה בנוגע ספירת הבינה, מען זאגט בינה איז קדש הקדשים, דאס איז כולל אין זיך אויכעט חכמה מיט כתר, און דערפאר איז פארהאן דער שייכות פון שמונה נימים מיט עשרה נימים, איז דאס דארף נמשך ווערן דורך דעם ענין פון די זיבן מידות מיט בינה, וואס בינה איז כולל אין זיך חכמה וכתר ביז עתיק, פנימית בינה פנימית עתיק, דער רבי האט מסביר געווען, מען זאגט אמאל אויכעט פנימית אבא פנימית עתיק. אבער דער חילוק איז אז מען זאגט פון חכמה, חכמה איז אן ענין וואס איז נישט שייך צו וועלט, ס'איז העכער פון וועלט. בכדי עס זאל קומען אין וועלט אויף דעם גייט דער ענין פון בינה. ווען מען זאגט אז בינה איז כולל אין זיך אויך דעם למעלה מהשתלשלות איז פנימיות בינה פנימיות עתיק. און אויף דעם ברענגט ער די אכט פסוקים. דער רבי אויסגעטייטשט בקיצור, זייער בקיצור, ווי יעדן פסוק איז פארבונדן מיט א געוויסע ספירה. ולכל בשרו מרפא, דאס איז דער ענין פון ספירת המלכות, ווארום וואו איז פאראן דער ענין פון חולי דאס איז דאך אן ענין מחוץ לקדושה, און פון די נידריגסטע דרגה אין קדושה פון ספירת המלכות, און פון דארטן קומט ארויס אט די רפואה, נאכער איז פאראן רפאות, דאס איז מלכות, רפאות תהי לשרך דער ענין פון יסוד, שרך דאס איז דער טבור, וואס זייענדיג אין טבור איז ער דאך אוכל מה שאמו אוכלת, און יעמאלט די כלי העיכול די כלי הבירור ארבעטן ניט, איז באווייזט דאס אויף דעם וואס מה שאמו אוכלת איז לכתחילה כולו טוב, און דאס איז א ענין וואס איז כולל אלץ, דאס איז ארום גערעדט דאס איז יסוד, נאכער איז פאראנען די אנדערע צוויי פסוקים אין נצח והוד, וואס נצח והוד דאס איז די תרין שוקין, און דערויף איז פאראנען די חילוק פון נצח ביז הוד. אז איהו בנצח ואיהי בהוד איז הוד איז א נידעריגערע דרגה דאס איז למחזיקים בה, נצח איז א ענין וואס מען רעדט אים ארום אין די מאמרים פון יו"ד שבט אז נצח דאס איז א ענין פון כי לא אדם הוא דאס דערלאנגט ביז למעלה מראש אויף דעם זאגט ער כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך איז א ענין פון תכשיט ביז למעלה מראש נאכער דעם נעקסטען פסוק עטרת תפארת תמגנך איז דאס ספירת התפארת

נאכער דער ואומר, דער אכטער פסוק וואס דאס איז ספירת הבינה, און ווי געזאגט פריער בינה ווי זי איז כולל אין זיך אויכט חכמה מיט כתר, דאס איז ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, ארך ימים דאס איז בינה, ושנות חיים חכמה, און ושלום דאס איז דער ענין פון כתר וואס שטייט אין בינה. בנוגע דעם זהר, וואס מען רעכנט אמאל אדער צוויי אדער דריי, איז דער שליסל צו דעם וואס דער רבי האט געזאגט צו די הסברה איז, אז מען זאגט תורה האט אויפגעטון דעם ענין פון תליתאי, וואס איז געווען פאר תורה, איז דאס אויך נישט געווען אלס סתם עפעס איך ווייס וואס, שטייט אז וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד איז פאר מתן תורה דאך אויך געווען א ענין פון א וועלט,

איז אויך דא עניינים וואס מען זאגט די מעלה פון לפני מתן תורה על דרך מען זאגט מעשה האבות, וכן מעשה האבות דאך ריחות היו, איז דאך עס נישט בערך לגבי מתן תורה, פון דעסטוועגן אויך נאך מתן תורה דארף מען האבן די נתינת כח פון די האבות, אזוי ווי מען זאגט ביי מילה, זאגט זיך דער רמב ם אין חולין אז אין אנו מלים מצד אברהם אבינו נאר מצד דעם ציווי וואס איז געווען ביי מעמד הר סיני, און אף על פי כן רופט מען עס אן בריתו של אברהם אבינו, דאס גיבט דעם כח פון אברהם אבינו.

איז דערפאר געפינט מען אויך ביי תורה אויך כמה עניינים וואס מען זאגט תרין גדפין אהבה ויראה, און אויך ביי מצות סור מרע ועשה טוב, און אויך ביי תורה זאגט מען מימינו אש דת למו ימין און אש רעכנט מען כמה עניינים צוויי, ווארום אויכעט מצד די מעלה פון טוב. דאס איז גערעדט וועגן דעם זוהר. נאכער וועגן די משנה אין אבות בנוגע יהושע בן פרחיה. וואס די דריי זאכן וואס ער האט געזאגט עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות וואס דאס געהאט א שייכות מיט אים אין זיינע עניינים בנוגע והוי דן את כל האדם לכף זכות איז דערציילט דארט די גמרא אין סנהדרין וואס דאס איז דא פון די השמטות הצענזור וואס דער צענזור האט ארויסגענומען וואס דער אותו האיש איז דאך געוועזן א תלמיד פון ר' יהושע בן פרחיה, און די גמרא דערציילט אז ער האט אים דוחה געוועזן, בקיצור האט אים דוחה געוועזן, לאחר וואס ער האט זיך געפירט נישט גוט האט ער אים מדחה געוועזן, און ביי אים איז שוין און ער איז געקומען צו אים עטליכע מאל און געבעטן אים, ער האט געבעטן אים ער זאל אים צוריק אננעמען פאר זיינעם א תלמיד, און רבי יהושע בן פרחיה האט אים טאקע געוואלט אננעמען. נאָר װאָס דען? ער האָט, יענער איז געקומען צו אים אַקוראַט, ער האָט געהאַלטן אין מיטן קריאת־שמע, האָט ער אים נישט געטאָרט ענטפֿערן, האָט ער אים רומז געװען מיטן האַנט, און דער אותו האיש האָט געמײנט, אַז אין װאָס באַשטײט דער רמז, אין אַ אופֿן פֿון מדחה זײַן. איז ער אַװעקגעגאַנגען. און נאַכער איז רב יהושע בן פּרחיה געגאַנגען צו אים, און ער האָט אים געזאָגט פֿאַרקערט, אַז הדר בך, ער זאָל זיך אומקערן. האָט ער אים געזאָגט, מקובלני ממך, אז דער איז עס וואס איז א חוטא ומחטיא את הרבים האט שוין קיין תקנה דאס איז דערציילט אין גמרא און דערפון איז ארויסגעקומען די גאנצע מעשה מיטן אותו האיש ביסל איז דאס וואס מיט די אלע צרות וואס מען האט דערפון וואס דאס האט אויכעט א קשר מיט דעם בריוו וואס מען האט געשריבן בימי הספירה דעם בריוו פון י"ג אייר וואס דארטן שרייבט דער רבי בנוגע די מצב וואס טוט זיך אין וועלט, און דארטן דא א הערה אז דאס איז נאך מער פון דעם וואס שטייט אין מסכת סוטה, אז אין מסכת סוטה איז די סימנים רעדט זיך בנוגע די מצב וואס ביי אידן, מה שאין כן דא אין דעם בריוו שרייבט ער אז די מצב אין וועלט איז באופן כזה. און דא איז לכאורה דא א שאלה אז אין גמרא זעהט דער בנוגע ענינים פון מצב פון וועלט איז די כללות הביאור איז אז ס'איז פאראנען די סימני הגאולה, און פראן סיי אין סנהדרין און סיי אין סוטה, נאר דער חילוק איז אז אין סוטה רעדט ער בעיקר בנוגע אידן, אין סנהדרין רעדט ער בעיקר בנוגע וועלט, ס'איז אף על פי אין סוטה איז אויך פראן בנוגע עניינים פון וועלט, אבער אז מ'זאגט עניינים פון וועלט קען דאך זיין בכמה אופנים, ס'איז פראן עניינים אין וועלט וואס דאס איז באופן ישר שייכות צו אידן, און פראן עניינים פון וועלט. ענין לעצמו, נאר געוויס מוז דאס אויך האבן א שייכות צו אידן, וויבאלד אז כל העולם איז דאך נברא בשביל ישראל. און דארף איך געבן א דוגמא, אז מען זאגט למשל אין מסכת סוטה זאגט ער אז די יין וועט זיין טייער. היין יאמיר, און וואס איז א יין יעמער? איז דאך נישט דער פשט אז וואס וועט ווערן טייער דווקא די וויין וואס א איד קויפט לקידוש ולהבדלה, אז ס'ווערט טייער וויין ווערט ווערט אלע וויינען טייער, א וויין וואס א גוי קויפט ווערט אויך טייער. דאס איז אבער נישט, דאס איז אן ענין. אין וועלט וואס דאס האט א שייכות גלייך צוזאמען צוזאמען איז עס ביי א גוי מיט א איד דא אזוינע זאכן דא אין מסכת סוטה מה שאין כן עניינים וואס איז דא בנוגע צו א גוי בפרט דאס איז דא אין סנהדרין נישט אין סוטה וואס דערמיט איז דער ביאור

און דאס איז אלצדינג אפענע זאכן. נאר וואס דען דאס איז צוויי באזונדערע גדרים, דארטן בנוגע ענינים פון וועלט און דא בנוגע ענינים פון אידן, אויכעט וועלט ווי דאס איז באופן ישר שייך צו אידן. כולל אויכעט דעם ענין פון המלכות תהפך למינות וואס די גמרא זאגט אין סוטה, וואס וואס מיינט מען דא דעם ענין פון מינות טייטשט אפ רש"י. אז די תלמידים פון אותו האיש זיי הייסן מינים און דאס מיינט מלכות תהפך למינות, אז דאס וואס איז געווען פון דעם אותו האיש וואס ער איז דאך געווען א איד און זיינע זאכן איז דאס נישט סתם עבודה זרה, דאס איז א ענין פון מינות, אמת טאקע דער רמבם פסק'נט אז זקף לבינה והשתחוה לה, דאס איז געווען א ענין פון אותו האיש האט א דין פון עבודה זרה, אבער דאס הייסט מיט'ן נאמען מינות וואס דאס האט זיך אנגעהויבן פון א אידן און דאס האט פארנומען די וועלט ביז אז המלכות תהפך למינות. און ווי געזאגט פריער אז דאס איז די חילוק פון סנהדרין ביז סוטה. פארוואס איז דאס טאקע אזוי? אז אין סנהדרין רעדט זיך אויך בנוגע וועלט און אין סוטה איז בנוגע אידן. סנהדרין זייער ענין איז פסק'נען בנוגע אלעמען, אויך בנוגע בני נח. איז דארטן איז וויבאלד סנהדרין איז עניינם פסק'נען פאר די גאנצע וועלט, אויך פאר בני נח, איז אויך די ענין הגאולה און די סימני הגאולה,

ווערט טאקע א פלא ווי דער זוהר זאגט ונפש כי תחטא תווהא איז טאקע א פלא ווי א איד זינדיגט און מען זאגט אויף דערויף אז דאס וואס נסתרה און כי תשטה אשתו איז דאס ענין פון נכנס בו רוח שטות אבער פארבונדן מיטן בעל איז האט מען געגעבן מים המאררים אויף בודק זיין וואס דאס איז די מים המאררים וואס דער אייבערשטער האט געגעבן ביטערע וואסער פון גלות א משך פון יארן. און די מים המאררים האבן בודק געוועזן, און וואס האט זיך ארויסגעוויזן פון די בדיקה, אז כנסת ישראל אז נקיה היא וטהורה היא, ס'איז מער נישט ווי נסתרה, אבער ניט מעל חס ושלום, מ'האט ארויסגעוויזן אז אפילו א קל שבקלים איז זיך מוסר נפש אויף קידוש השם, אז בשעת עס קומט צו א ענין וואס עס רירט אן דעם עצם שידוך, די עצם שייכות מיט'ן אייבערשטן, איז זיך מוסר נפש אויף קידוש השם, מיט א צווייטן בעל האט ער קיין שייכות נישט חס ושלום. עס איז מער נישט וואס עס איז א וויילע נסתרה, אט דאס האבן ארויסגעוויזן די מים המאררים. און וויבאלד דאס האבן ארויסגעוויזן די מים המאררים, די מים המרים, אז כנסת ישראל נקיה וטהורה היא, איז דאך פארשטאנדיג, ווי על פי דין, דארף זיי דער אייבערשטער געבן אלע עניינים. וויבאלד אז נקיה טהורה היא מיט מיט די אלע עניינים וואס קומט ביי א סוטה לאחר וואס עס האט זיך ארויס געוויזן אז טהורה היא ובפרט נאך אז אפילו דאס וואס נסתרה לשעה קלה דאס איז אויך נישט די שולד פון אידן דאס גופא איז ווייל דער אייבערשטער האט געמאכט א יצר הרע און ווי מען זאגט אז אנו רוצים גלוי וידוע אז אנו רוצים לקיים רצונך מ'האט פאר דעם געמאכט יצר הרע און דער אייבערשטער אליין זאגט די גמרא אז ער איז אליין זאגט אשר הרעותי אז ער האט געטון נישט גוט דערמיט ביזקל אז עס קומט צו נאך אן ענין וואס עס שטייט אין אחרונים אז פארוואס איז טאקע כפה עליהם הר כגיגית וויבאלד די אידן האבן דאך געזאגט נעשה ונשמע צוליב וואס האט געדארפט זיין דער כפה עליהם הר כגיגית. עס שטייט אז אזוי ווי דער אייבערשטער האט זיך געוואלט פארבינדן זיך מיט אידן, און אין א אופן וואס להחליפם באומה אחרת אי אפשר, קען דאך קומען בית דין של מעלה און טענה'ן ווי האלט עס אויס אין הלכה? ס'איז דאך דא עפעס עניינים אמאל וואס וואס אידן זענען חוטאים, איז אויף דעם האט דער אייבערשטער געוויזן ווי על פי הלכה איז אזוי. כפה עליהם הר כגיגית פאר מתן תורה פאר דעם שידוך זענען דאך אידן געווען א בתולה און ער איז כפה עליהם איז דער דין איז אז בשעת איינער איז מאנס א בתולה יעמאלט איז דאך נאך אידן געווען א בתולה, פאר מתן תורה איז אז איינער איז מאנס א בתולה איז לא יוכל לשלחה כל ימיו, איז בשעת כפה עליהם דער אייבערשטער האט מאנס געוועזן אידן איז לא יוכל לשלחה כל ימיו, ממילא מוז איז להחליפם באומה אחרת אי אפשר, און ער מוז זיי געבן שארה און כסותה על אחת כמה וכמה עונתה, עס זאל גארנישט פעלן ביי אידן, און נאך מער, און ער דארף זיי געבן אט די אלע זאכן אט ווי דאס פאסט פאר א מלכה, פאר א מלכה, פאר די וואס זי איז א אישה, א אישה פון מלך מלכי המלכים. ובפרט נאך, ווי געזאגט פריער, אז ס'איז דאך דארטן די מים המרים האבן אויכעט באוויזן ווי נקיה וטהורה היא, און אפילו דאס גופא וואס נסתרה, דאס איז אלסדינג א ענין מער ניט וואס אשר הרעותי, איז במילא טענה'ט כנסת ישראל אז עס קומט זיי אלץ, און דאס וואס דער אייבערשטער האט טענות, זאגט ער וואס הייסט דו האסט נאך טענות, דו ביסט דאך שולדיג, דו האסט באשאפן אן אס ר, באשאפן א יצר הרע און אריינגעשטעלט דעם שאור אין אין די עיסה. און דאס איז ער מסיים מסכת סוטה, ענדיגט ער מיט די ברייתא פון ר' פנחס בן יאיר, וואס דארטן זאגט ער אז ס'איז פראן דער ענין פון טהרה און מיט די קדושה און מיט אלע זאכן, ביזקל דעם ענין פון אליהו הנביא זכור לטוב וואס ער איז מבשר די גאולה, ווארום אזוי איז על פי דין אז אידן קומט אלץ. וואס דאס איז דאך די ברייתא פון ר' פנחס בן יאיר, און פאר דערויף, און נאך אויכעט פאר דאס אין די גמרא גופא, ענדיגט ער דארטן לא תיתני ענווה דאיכא אנא. וואס הייסט לא תיתני ענווה דאיכא אנא? זאג נישט אז ס'איז נישטא קיין ענווה דאיכא אנא, כנסת ישראל זאגט אז מיר זענען ענווה. וואס איז די ענווה? ווארום דער אמת איז אז לולא הענווה קען קומען א איד און מאנען ביי דעם אייבערשטן בזרוע. מאנען ביי דעם אייבערשטן אז סקומט אים, און וויבאלד אז לא יוכל לשלחה כל ימיו, און וויבאלד אז דאס איז דער בעל אונזערער. איז וואס הייסט גלות? וואס הייסט הלך בעלה למדינת הים? וואס איז דאס פאר א סדר אז דער בעל גייט אוועק למדינת הים? ער דארף זיין צוזאמען צוזאמען מיט זיין פרוי. וואס הייסט הלך בעלה למדינת הים? ובפרט אז די אלע עניינים הבלתי רצויים, דאס איז דאך נישט, ס'איז זיין שולד. וואס ער, ואשר הרעותי, נאר וואס דען זאגט די גמרא אז ער איז טאקע מתחרט, איז פון דעם, ס'איז דען צוליב דעם וואס ער איז מתחרט אויף דעם וואס ער האט געטון נישט קיין גוטע זאך איז דאס בארעכטיגט אים? איז דאס בארעכטיגט אים אויף אויף אזא הנהגה אז עס זאל פעלן ביי אידן עפעס, ס'איז סיי אין דעם ענין פון גלות וואס הלך בעלה למדינת הים, סיי אין דעם ענין פון די השפעה אז זאל פעלן עפעס אין בני חיי ומזוני ביי אידן, אדער על כל פנים זאל פעלן עפעס אין רויחי? נאר וואס דען? מצד ענווה איז ער ניט קיין מאנער, נאר ענווה, אבער ענווה דארף דאך אויך האבן א שיעור, וויפיל איז דער שיעור פון ענווה? א קלאפ טאן איבערן טיש און ברענגען משיח'ן. וואס דאס איז דער ענין פון סוטה בכלל. א סוטה איז דאך דאס אן ענין וואס רעדט זיך בנוגע אידן, מה שאין כן סנהדרין רעדט זיך בנוגע עם ישראל, כ'מיין בנוגע די גאנצע וועלט, וואס משיח דארף דאך אויפטאן אין ביידן, יא איז אין דעם בריוו פאר יא איז משיח דארף דאך אויפטאן אין ביידן, משיח דארף דאך אויפטאן סיי בנוגע אידן סיי בנוגע די וועלט, וועגן די סימני הגאולה איז אין סוטה וואס דארטן רעדט זיך וועגן אידן איז דאס די סימני הגאולה בנוגע אידן. און אין סנהדרין וואס דארטן רעדט זיך דאך סנהדרין וואס פסק'נט אויך פאר בני נח, דארטן רעדט זיך אויכעט די סימני הגאולה וואס איז בנוגע פאר די גאנצע וועלט. אין דעם בריוו וואס מען האט געשריבן איז דאך דאס געשריבן געווארן בימי הספירה, וואס בימי הספירה לערנט מען מסכת סוטה, איז דארטן האט מען געשריבן אז אין גמרא אין סוטה רעדט זיך וועגן אידן וועגן אידן. דארט דארט איז דאך א בריוו וואס איז געשריבן געווארן בימי הספירה. פון וואס איז דאס? זאגט ער אין סוטה, איינע פון די סימני הגאולה איז דער ענין פון המלכות תהפך למינות, וואס ווי געזאגט פריער, וואס איז דאס? דאס דער ענין פון מינות, וואס דאס איז פון דעם אותו האיש, וואס דאס האט איבערגענומען די מלכות, וואס פון דעם האט מען צרות, מערער ווי פון די בני ישמעאל, ס'מצד דערויף אז דאס איז געקומען פון א כח פון א אידן. און פון די בני ישמעאל האט מען דאך נישט געהאט אזויפיל צרות מיט די אלע עלילות דם וואס איז געוועזן מיט די אלע עניינים האט מען דאך פון די וואס המלכות תהפך למינות ער מישט זיך וועגן ירושלים וואס האט ער זיך וואס צו מישן זיך וועגן ירושלים. און דאס אלץ איז דאך ארויסגעקומען פון דעם אותו האיש וואס רבי יהושע בן פרחיה האט אים מדחה געווען. ווערט דאך די שאלה אז דאס וואס ר' יהושע בן פרחיה האט אים מדחה געווען, נאכער האט ער אים געזאגט הדר בך ער זאל זיך אומקערן צוריק, און ער האט אים צוריק געזאגט מקובלני ממך מקובלני ממך אז החוטא ומחטיא את הרבים איז דער מצב אז קען זיך נישט אומקערן, האט דאך ר' יהושע בן פרחיה געוואוסט אויף וואס האט ער אים געזאגט ער זאל זיך אומקערן גיי צוריק. דער תירוץ איז אז דאס איז ר' יהושע בן פרחיה איז אומגעגאנגען און געזאגט אז הוי דן את כל האדם לכף זכות, אז אפילו אזא ווי דער אותו האיש וואס פון אים איז ארויסגעקומען די אלע צרות פון המלכות תהפך למינות און אלע זאכן, אפילו אויף אים האט זיך אויך געפונען א כף זכות. וואס דאס געפינט מען די שייכות פון רבי יהושע בן פרחיה מיט די דריטע זאך וואס ער האט געזאגט והוי דן את כל האדם לכף זכות און בנוגע צו דעם פריערדיגן ענין פון קנה לך חבר די צווייטע זאך וואס ער האט געזאגט איז פאראן אין מכשירים אז עס איז דאך דער דין אז דאס איז מקבל טומאה דווקא א זאך וואס יותן מים על זרע רבי יהושע בן פרחיה האט געזאגט אז ער איז דאך געווען דארט אין אלכסנדריה של מצרים און דארטן גיסט מען וואסער אויף די זרע פריער דערפאר איז דאס טמא, האבן זיי געזאגט די אמרו חכמים אז פאר אים איז דאס טמא פון אלכסנדריא של מצרים אבער נישט פאר אלעם, איז וואס טאקע די ביאור? פארוואס האט בן פרחיה אזוי געזאגט? ווארום זיין ענין געווען קנה לך חבר, און מצד דעם ענין פון קנה לך חבר דארפן אלע אידן זיין צוזאמען, קען מען נישט מאכן א הנהגה אז ביי איינעם זאל זיין אזוי און ביי איינעם זאל זיין אזוי, דערפאר האט ער געטענה'ט אז ביי אלעמען זאל זיין די זעלבע הנהגה, אז ביי אלעמען דארף זיין טמא. ווייטער פאראן דער ענין פון עשה לך רב, אויכעט א הנהגה פארבונדן מיט רבי יהושע בן פרחיה, וואס שטייט אז ער האט געזאגט אז מלכתחילה אפילו עולה זיין לגדולה איז עפעס אנדערש, נאכדעם וואס ער האט עולה געווען לגדולה איז ווער ס'וועט אים זאגן ער זאל יורד זיין וועט ער אים אפגיסן מיט רותחין, איז וויבאלד דאס א ענין וואס גדולה איז אים אזוי נוגע, אז צוליב נישט גדולה וועט ער אים אפגיסן מיט רותחין, קען מען דאך מיינען אז אויב גדולה איז אין עליו אלא ה' אלוקיו, זאגט ער איז ער אומגעגאנגען און געזאגט אז אפילו אז בשעת ס'דא גדולה און מ'ווערט נישט אויס גדול מ'בלייבט גדול, ווארום דאס איז ביי אים גאר געוועזן אפגעפרעגט אויף נישט זיין גדול הדור, און אף על פי כן אויך ביי אים דארף זיין עשה לך רב. איי ווי אזוי, האט ער געזאגט צוויי זאכן דערפון, איין זאך עשה לך בדרך כפייה, זאל זיך כופה זיין, און אויכעט עשה מאך אויף, הארעווע מיט א אידן און מאך אים אויפעט אין אזא דרגה על דרך ווי מ'זאגט הנפש אשר עשו בחרן, מאך אים אויפעט ער זאל ווערן א רב. און דאס איז די דריי עניינים וואס מען זאגט פון רבי יהושע בן פרחיה, און אויך דעם סדר הדברים צום אלעם ערשטן איז ער געווען א נשיא, איז האט ער געדארפט גיין באווארנען בנוגע דעם ענין הנשיאות שלו, אז אף על פי וואס ער איז א גדול און אף על פי כן עשה לך רב. נאכהער האט ער געדארפט באווארענען דעם ענין פון זיינע תלמידים האט ער זיי געזאגט אז דארף זיין קנה לך חבר. נאכהער אפילו אז ס'איז דא איינער וואס איז לגמרי א ס ט, זאגט ער אז אויך דארטן דארף זיין והוי דן את כל האדם לכף זכות, ווי גערעדט פריער בנוגע זיין הנהגה מיט אותו האיש. וואס דאס קומט צוזאמען מיטן המשך וואס מען זאגט א בשעת יצרה מנין א ט וואס מ'האט גערעדט די הוראה פון אלטן רבי'ן בנוגע קול ילד בוכה ד כ וואס הייסט ער האט דאך גאר וואס האט ער געטון ר' יהושע בן פרחיה ער האט יענעם מרמז געווען און ער האט גאר געמיינט דעם רמז אויף הדר בך. אבער צו יענעם האט עס ניט. דאס דאך א פארענטפערונג פאר אים, אבער וואס איז געפעהלט ביי יענעם, אזא רמז אז ער איז אוועק געגאנגען, איי וואס איז ער שולדיג ער האלט אין מיטן קריאת שמע ער האט געהאלטן אין מיטן, קען ניט רעדן, איז אבער יענער האט גארנישט פון זיין יחודא עילאה, ער האלט טאקע אין מיטן קריאת שמע און האלט ביי יחודא עילאה, אבער יענער האט דערפון גארנישט, און יענעם דארף מען געבן א ענין אויף יענעם מקרב זיין. און דאס איז די מעשה מיט קול ילד בוכה, וואס דער אלטער רבי האט געמאנט ביי דעם מיטעלן רבי'ן, וואס ביים מיטעלן רבי'ן איז געווען הנהגתו איז געווען יחודא עילאה, און אף על פי כן האט ער ביי אים געמאנט אז מען דארף מפסיק זיין און פארוויגן א אידישן קינד זאל נישט וויינען. נאך איז עפעס צוריק אומקערט זיך צו דעם ענין פון מסכת סוטה, אז אידן האבן בכח עס צו מאנען בזרוע, אז דארף קומען משיח און שוין אראפ אלע מדידות והגבלות, און אפילו צו די מדידות והגבלות וואס די גמרא זאגט אויף זמנים וועגן שבת ווען יע און ווען ניט איז דאס איז במה דברים אמורים בנוגע בעתה, אבער בנוגע אחישנה איז דאך דארט נישטא קיין מדידות וויבאלד ס'איז אחישנה, ולאידך גיסא אפילו אויב מצד אחישנה קען זיין הגבלה דאס בשעת אבער שוין בעתה איז דאך שוין כלו כל הקיצים מוז דאך גלייך קומען. נאכהער געווען נאך איין שיחה, א קליינע, דער רבי האט געזאגט ער וויל מעורר זיין נאכאמאל אויף א ענין וואס איז בנוגע למעשה בפועל בנוגע דעם ענין פון די כתיבת ספר תורה, אז מען זאל זען במשך י"ב סיוון דעם לעצטן טאג פון תשלומין פאר די שקיעה, על כל פנים פאר צאת הכוכבים ומה טוב פאר די שקיעה. זאל זיין פארשריבן אין יעדער ארט, אין די מקום ציבורי שבזה, אין די מקום וואו, אין די מקום מרכזי שבזה, זאל זיין פארשריבן וויפיל קינדער מען האט אריינגעשריבן. און האט איבערגע'חזר'ט נאכאמאל וועגן דעם גודל הענין שבזה, וואס נוגע די אחדות פון אלע אידישע קינדער, און דאס איז דער ענין וואס איז פארבונדן מיט משיח, מיט ביאת המשיח, און אזוי זאל זיין א דבר שיש לו קצבה האט מען געמאכט איינמאל איז דאס פאר שבועות און ווייטער י"ב סיוון און ווייטער א דריטע מאל זאל זיין אויכעט א רשימה אין ט"ו סיוון דעם טאג פון קיימא סיהרא בשלמות. אויב ס'איז נאך געבליבן איין קינד, צוויי קינדער אדער דריי קינדער וואס מצד סיבות שונות ומשונות האבן זיי זיך נאך נישט פארשריבן, זאלן זען כל מיני השתדלות אז יעדער אידישע קינד זאל זיך פארשרייבן אין ספר תורה. און ער האפט ויהי רצון אז נאך ט"ו סיון וועט מען שוין נישט דארפן האבן א פערטן זמן, ווארום יעמאלט וועלן שוין זיין פארשריבן אלע קינדער, און וועט זיך בקרוב ענדיגן שוין מיט משיח'ן. משיח וועט דאס צוזאמען צו זיין די ספר תורה צוזאמען מיט די ספר תורה וואס האט געשריבן דער רבי דער שווער של קבלת פני משיח און ער וועט ליינען וואס אף על פי אז יעצט איז דער חיוב דאך נאר בהקהל וועט ער אבער ליינען אויכעט איצטער ווארום משיח דארף זיין א מלמד תורה שבכתב תורה שבעל פה און דאס וועט זיין במהרה בימינו ממש.